בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף ז, הייבמיר אן דף ז עמוד א' די ערשטע שורה אויבן, יש יד לצדקה או אין יד לצדקה, איז אזוי, מען האלט דא בעצם אינמיטן א סוגיא, מען האמיר געזען פריערדיגע בלאט צוויי איבעיות פון רב פפא, איין איבעיא האט רב פפא געפרעגט צו יש יד לקידושין צו אין יד לקידושין, צו ביי קידושין איז דא א דין פון ידות צו נישט, און ווי מען האט געזען דער ר"ן אז די ספק איז געווען, צי מען לערנט ארויס קידושין פון נדרים מיט א מה מצינו צו נישט, און שפעטער האט רב פפא געפרעגט נאך אן איבעיא וואס דאס איז געווען געבויט אויף די ערשטע איבעיא, אז נניח לאמיר זאגן אז ביי קידושין איז נישט דא א דין פון ידות, איז אפשר ביי פאה, ביי מצות פאה, דארט איז יא דא א דין ידות, פארוואס, ווייל ווי נישט ווי איז דא א שטיקל היקש פון פאה צו קרבנות, איז אפשר פון די היקש זאל מען ארויסלערנען אזוי ווי ביי קרבנות איז דא ידות, איז די זעלבע זאך ביי פאה, דאס איז געווען די צווייטע איבעיא פון רב פפא, למעשה האט מען נישט פושט געווען נישט די ערשטע איבעיא, און נישט די צווייטע, ברענגט אונזער גמרא א דריטע איבעיא פון רב פפא, וואס דאס איז כעין די צווייטע, ווי די ר"ן זאגט ס'איז נישט געבויט אויף די צווייטע, פשט די צווייטע איז געווען געבויט אויף די ערשטע אז נניח לאמיר זאגן ביי די ערשטע איז נישט דא א דין ידות, אפשר ביי די צווייטע יא. דא, די שאלה, די קומענדיגע איבעיא איז די זעלבע סארט איבעיא ווי די צווייטע, פרעגט רב פפא יש יד לצדקה, או אין יד לצדקה, ס'איז דא א דין ידות ביי צדקה צו נישט, און די גמרא איז גראד מסביר ביי וועלכע ציור רעדט מען, היכי דמי, אילימא דאמר הדין זוזא לצדקה והדין נמי, טאמער א מענטש זאגט, דער זוז זאל זיין לצדקה, והדין נמי, און דער אויך, די אנדערע אויך. איז דאס אין גאנצן נישט קיין שאלה, ההוא צדקה עצמה היא, דאס איז א גוטער נוסח, ער זאגט, דער זאל זיין צדקה, דאס אויך, וואס איז די פראבלעם? אלא נאר, אוודאי רעדט זיך עס ביי א ציור כגון דאמר הדין, ולא אמר נמי, ער האט געזאגט הדין זוזא לצדקה, אויף די ערשטע זוז, און אויף די צווייטע זוז האט ער געזאגט והדין, אבער ער האט נישט געזאגט והדין נמי. מאי דא די שאלה פון רב פפא? פשט, די שאלה איז וואס מיינט די צווייטע הדיין, הדיין נמי צדקה קאמר, פון איין זייט קען מען זאגן אז הדיין מיינט, די צווייטע זוז זאל אויך זיין צדקה, או דילמא אפשר ניין, מאי והדיין, לנפקותא בעלמא קאמר, קען זיין די צווייטע והדיין מיינט סתם אזוי, די צווייטע זוז גיי איך נוצן נאר סתם אויף הוצאות, ודיבורא הוא דלא אסקיה, און ער האט נישט אנגעיאגט צו ענדיגן זאגן, פשט ער האט נאר געזאגט והדיין, אבער קען זיין אוודאי האט געמיינט צו זאגן אז והדיין די אנדערע זוז, וועל איך נוצן אויף אנדערע זאכן, איז על כל פנים דער ספק דא, פשט. די צוויי צדדים, כ'ווייס נישט צו ער האט געמיינט אויף די צווייטע זוז לצדקה, צו ער האט געמיינט אויף הוצאות, איז בעצם פשטות האט ער געמיינט לצדקה, פשט טאמער מען וועט זאגן אז ס'איז דא ידיים יש יד לצדקה, איז דאס ווערט גערופן ידיים מוכיחות, ס'איז גאנץ קלאר וואס דער איד האט געמיינט, אבער מען דארף אבער וויסן צו ס'איז דא די חידוש פון ידיים ביי צדקה צו נישט, ווייל טאמער ס'איז נישטא קיין חידוש פון ידיים ביי צדקה, איז אפילו דאס איז ידיים מוכיחות, העלפט עס נישט ווייל עס איז נישט דא קיין דין ידיים, און דאס איז די שאלה פון רב פפא צו ביי צדקה איז דא ידיים צו נישט, און די גמרא איז מסביר די צדדי הספק, מי אמרינן, כיון דאיתקש לקרבנות דכתיב בפיך זו צדקה, מה קרבנות יש להן יד אף צדקה יש לה יד, או דילמא, לבל תאחר הוא דאיתקש, פשט די צדדי הספק איז, אז פון איין זייט האמער א היקש צדקה צו קרבנות, ווי דער רן ברענגט א גמרא אין ראש השנה, איז עס דא דארט אין ראש השנה דא א ברייתא, וואס די ברייתא דרשנ'ט די פסוק מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת לה' אלקיך נדבה אשר דברת בפיך, און דאס איז אויך א פסוק וואס מען דרשנ'ט אויף די לאו פון בל תאחר, איז פון לה' אלקיך דרשנ'ט מען קרבנות, אלו חטאות ואשמות, און פון בפיך דרשנ'ט מען זו צדקה, ווייל צדקה ווערט אויך אנגערופן יצא מפי צדקה שטייט אין פסוק, זעהן מיר עס ווערט גערופן בפיך, על כל פנים האמיר א היקש פון צדקה צו קרבנות, איז פון איין זייט קען מען זאגן אז פון די היקש לערנט מען ארויס ידיים, אזוי ווי ביי קרבנות איז דא ידיים, די זעלבע זאך ביי צדקה איז דא ידיים, פון די אנדערע זייט קען מען זאגן ניין, אז די היקש נוצט מען נאר אויף בל תאחר, נישט אויף ידיים. און דא אויך דער רן שטעלט זיך מען האט נעכטן אויך געזען, ווי קען זיין, אונז ווייסן דאך ס'דא א כלל אז אין היקש לחצאין, נאר וואס דען, דא ווי נישט ווי, ס'שטייט נישט בפירוש די ווארט צדקה אין פסוק, ס'אויך נאר א דרש, איז דא, איז יא דא א צד צו זאגן אז מען לערנט נישט ארויס אינגאנצן די היקש, אז די היקש איז נאר אויף בל תאחר נישט אויף ידיים, און מילא האט רב פפא א ספק צו יש יד לצדקה צו נישט, ברענגט יעצט די גמרא נאך א ספק פון רב פפא, יש יד להפקר או דילמא אין יד להפקר, פשט הפקר א מענטש וואס איז מפקיר זיינע חפצים, נארמאל א מענטש איז מפקיר זאגט ער הרי זה הפקר, וואס איז טאמער ער זאגט נישט די גאנצע לשון, ווי למשל לאמיר זאגן ער האט צוויי חפצים ער זאגט הרי זה הפקר וזה, ער ווייזט אויפן צווייטן חפץ און ער זאגט וזה, איז דאס אויך דאס איז די זעלבע סארט שאלה ווי די פריערדיגע שאלות פון רב פפא, די שאלה איז צו ס'איז דא א דין ידיים בהפקר צו נישט, און די גמרא פרעגט גראד, וואס איז די שאלה בכלל, היינו צדקה, וואס איז א חילוק צווישן צדקה און הפקר, ווי נישט ווי נארמאל, פארוואס איז א מענטש מפקיר זיינע נכסים פאר עניים, אזוי תוספות, איז וואס איז די חילוק צווישן צדקה און הפקר, זאגט די גמרא, אם תמצא לומר קאמר, פשט אזוי, אם תמצא לומר יש יד לצדקה, דאין היקש למחצה, לאמיר זאגן אז רב פפא וואלט פושט געווען די בעיא ביי צדקה, אז וואס אז היות ס'איז דא א היקש צו קרבנות, אזוי ווי ביי קרבנות איז דא ידיים, איז די זעלבע זאך ביי צדקה דא ידיים, ווייל אין היקש למחצה, אבער פון דעסט וועגן ביי הפקר האט ער זיין איבעיא, הפקר מי אמרינן היינו צדקה, פון איין זייט קען מען טאקע זאגן אז הפקר האט א דין ווי צדקה, ווייל רוב מענטשן זענען מפקיר זייער נכסים פאר צדקה פאר ארימע לייט, או דילמא אדער אפשר ניין, שאני צדקה, דצדקה לא חזי אלא לעניים, אבל הפקר בין לעניים בין לעשירים, ווי נישט ווי, פון הפקר קען א עושר אויך נעמען, און מילא קען זיין אז אפילו על הצד אז ביי צדקה איז דא ידיים, קען זיין ביי הפקר נישט. איז די איבעיא איז רב פפא אויך נישט פושט ברענגט יעצט די גמרא נאך אן איבעיא דאס מאל איז נישט פון רב פפא ס'איז פון רבינא בעי רבינא יש יד לבית הכסא או לא לגבי בית הכסא איז דא א דין ידיים צו נישט ווי קומט אריין ידיים ביי בית כסא ווייל שטייט אין תורה והיה מחניך קדוש וואס מ'לערנט פון אים א מענטש טאר נישט זאגן א דבר שבקדושה אין א בית כסא נאר וואס דאס איז נאר אין א בית כסא ממש, וואס איז לגבי א פלאץ וואס מען האט מייחד געווען אויף א בית כסא, מען האט עס נאך קיינמאל נישט גענוצט, איז מן התורה מעג מען דארט זאגן דברים שבקדושה, אבער מדרבנן טאר מען נישט, און די שאלה איז וואס איז טאמער איינער האט מייחד געווען א בית כסא נישט מיט די נארמאלע לשון, צו ס'איז דא א דין ידיים צו נישט, און ס'איז א דרבנן'דיגע שאלה ווייל ווייטער מן התורה אוודאי האט עס נישט קיין דין פון א בית כסא אבער מדרבנן איז די שאלה צו ס'איז דא ידיים צו נישט, און די גמרא איז מבאר די ספק היכי דמי, אילימא דאמר הדין ביתא ליהוי בית כסא, והדין נמי, טאמער א מענטש האט געזאגט די שטוב זאל זיין א בית כסא, און דאס אויך, איז ההוא בית כסא נמי הוה, איז דאס א געהעריגע לשון, ס'איז א גוטע לשון. אלא נאר, כגון דאמר, והדין, ולא אמר נמי, די זעלבע סארט איבעיא ווי פריער. ער האט געזאגט די שטוב זאל זיין א בית כסא, און די. ער האט נישט געזאגט און די אויך, ער האט געזאגט און די, והדין. איז מאי הדין, דאמר והדין נמי בית כסא, או דילמא מאי והדין, לתשמישא בעלמא קאמר. קען זיין והדין מיינט די שטוב זאל אויך זיין א בית כסא, אדער אפשר ניין, קען זיין ער האט געמיינט די שטוב זאל זיין אויף עפעס אנדערש. איז דאס די שאלה צו עס איז דא ידיים צו נישט, איז דרך אגב ווען די גמרא מעורר מכלל דפשיטא ליה לרבינא דיש זימון לבית הכסא, איז משמע אבער דא אז דאס איז קלאר אז רבינא האלט אז א מענטש קען מיט די מויל מאכן א זימון לבית הכסא אפילו מען האט נישט גענוצט א בית כסא בפועל, אבער מיט די מויל טאמער מען האט עס מייחד געווען לשם בית כסא, איז מדרבנן האט עס א דין פון א בית כסא, פרעגט די גמרא איז עס דען פשוט פאר רבינא, והא מיבעיא ליה לרבינא, הזמינו לבית הכסא מאי הזמינו לבית המרחץ מאי, זימון מועיל, או אין זימון מועיל, סיי מסכת ברכות און סיי מסכת שבת פרעגט רבינא אליין א איבעיא צו זימון העלפט צו נישט, צו זאגן מיט די מויל אויף א שטח אז דאס זאל זיין א בית כסא צו א בית מרחץ, צו דאס געבט עס א דין פון א בית כסא צו בית מרחץ צו נישט, איז אויב רבינא האט געהאט א איבעיא ביי דעם, פארוואס דא איז משמע מיט אזא פשטות אז פאר רבינא איז קלאר אז ס'האט א דין פון א בית כסא, זיין שאלה איז סך הכל צו ס'איז דא ידיים צו נישט, ענטפערט די גמרא, טאקע רבינא חדא מגו חדא קמיבעיא ליה, ער האט געהאט א ספק נאך א ספק, פשט אזוי די ערשטע ספק איז געווען זימון מועיל או אין זימון מועיל, סתם אזוי רבינא האט געהאט א ספק צו מען קען מאכן זימון מיט די מויל לגבי בית כסא צו נישט, אפשר דארף מען עס נוצן נאר נאכן נוצן האט עס א דין פון א בית כסא, און אויף דעם האט ער א צווייטע בעיא, אם תמצא לומר יש זימון, לאמיר שוין זאגן אז מען קען מיט די מויל מייחד זיין א בית כסא, שטעלט זיך יעצט נאך אן איבעיא, יש יד או אין יד, תיבעי ליה, זאגט די גמרא, ס'בלייבט שווער, ווי תוס' זאגט תיבעי ליה איז ווי מען טרעפט אין גאנץ שס תיקו און לשון נדרים משונה פשט נדרים טרעפט מען אנדערע לשונות ווי מען טרעפט אין גאנץ שס זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די משנה מנודה לך וכו' פשט די משנה האט אויסגערעכנט א גאנצע רשימה פון ידות נדרים ווי מען האט דן געווען באריכות אין די סוגיא מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך איז די אלע לשונות זענען לשונות פון ידות נדרים וואס א יד הנדר האט א דין ווי א נדר אליין האט די משנה געזאגט, וואס איז מיט מנודה אני לך? איז ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר? חוכך האמיר געשמועסט אין די משנה, חוכך מיינט אדער געקנייטשט מיטן שטערן, אדער האט געהאט א טעם, חוכך מלשון חייך אין די מויל, האט געהאט א טעם וואס ער האט מחמיר געווען, פשט ר' עקיבא האט מחמיר געווען ביי די לשון ביי מנודה אני לך. זאגט די גמרא, אמר אביי, האט אביי געזאגט, מודה ר' עקיבא לענין מלקות, שאינו לוקה, דאם כן ניתני רבי עקיבא מחמיר, פשט, פארוואס שטייט אין די משנה רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר? וואלט געדארפט שטיין רבי עקיבא מחמיר, נאר וואס דען איז אביי מדקדק פון דעם אז רבי עקיבא האט טאקע נישט מחמיר געווען, ער האט געטראכט צו מחמיר זיין, פשט, אוודאי גע'פסק'נט האט ער לחומרא, אבער ס'איז נישט געווען אזוי קלאר ביי אים אז ס'דארף טאקע זיין לחומרא, און ממילא טאמער איינער מאכט א נדר מיט אזא לשון, מיט מנודה אני לך, איז מלקות העט מען אים נישט קענען געבן, פארוואס? ווייל ס'איז נישט קיין קלארע חומרא, ס'איז געווען א ספק פאר רבי עקיבא, טאקע צום סוף האט ער געפסקנט די חומרא, אבער מלקות אויף א ספק קען מען נישט געבן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, בנדינא מינך, דכולי עלמא לא פליגי דאסור, פשט טאמער ראובן זאגט פאר שמעון, נדינא מינך שאני אוכל לך, נדינא, דאס איז א לשון הרחקה, און ממילא זאגט רב פפא, אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, אז ווען ראובן זאגט פאר שמעון מודרני ממך שאני אוכל לך, מופרשני ממך שאני אוכל לך, מרוחקני ממך שאני אוכל לך, די אלע דריי לשונות זענען גוטע ידות נדרים, און די זעלבע זאך זאגט רב פפא ווען איינער זאגט נדינא מינך שאני אוכל לך, איז עס אויך א גוטע לשון יד הנדר, ווייל נדינא איז א לשון הרחקה, ס'איז אזוי ווי מרוחקני ממך. ווייטער זאגט רב פפא משמתנא מינך, משמתנא איז א לשון שמתא א לשון חרם, איז לכולי עלמא שרי, איז יעדער מודה אז ס'איז אינגאנצן נישט קיין לשון נדר, און ממילא טאמער איינער זאגט ראובן זאגט פאר שמעון משמתנא מינך שאני אוכל לך, האט ער גארנישט געזאגט, ס'איז נישט קיין לשון נדר, ער האט געזאגט א לשון חרם, ס'קומט נישט אריין חרם דא, און ממילא ר' עקיבא אויך מודה אז ס'איז גארנישט מיט נישט. במאי פליגי, וואו איז יא דא א מחלוקת, צווישן רבי עקיבא און די תנא קמא פון אונזער משנה, במנודה אני לך, מנודה איז ערגעץ אינצווישן, פון איין זייט קען מען זאגן ס'איז א לשון נדינא, א לשון פון הרחקה, פון די צווייט זייט קען מען זאגן ס'איז א לשון משמתנא, א לשון פון שמתא, א לשון פון חרם, דרבי עקיבא סבר לישנא דנידויא הוא, רבי עקיבא האלט אז מנודה אני לך איז א לשון פון הרחקה, און ס'איז א גוטע יד הנדר, ורבנן סברי לישנא דמשמתנא הוא, חכמים האלטן ס'איז א לשון פון נידוי, פון חרם, ס'איז נישט קיין לשון נדר, ממילא קומט עס נישט אריין דא, און פארדעם זאגן די חכמים אז ביי אזא לשון האט די נדר אפילו נישט קיין דין פון א נדר. יעצט דאס איז קלאר אז לויט רבי עקיבא איז אויך נישט געווען קלאר ווי די טאג אז נדינא אני לך האט ממש א דין ווי א נדר, האט מצדד געווען להחמיר. זאגט אבער די גמרא, ופליגא דרב חיסדא, רב פפא קריגט זיך אויף רב חיסדא, ווייל רב פפא האט דאך געזאגט אז משמתנא לך איז נישט דא קיין מחלוקת אפילו רבי עקיבא איז אויך מודה אז ס'איז א לשון חרם און חרם איז נישט קיין לשון נדר, איז יעדער מודה אז ס'איז גארנישט מיט נישט. דאס קריגט זיך רב חיסדא, ווי ווייסט מען דההוא גברא, ס'איז געווען א מעשה א מענטש דאמר האט געזאגט אזא לשון, משמתנא בנכסיה דבריה דרב ירמיה בר אבא, אתא לקמיה דרב חיסדא, איז ער געקומען צו רב חיסדא פרעגן וואס איז די הלכה, יעצט וואס וואלט געווען ווען דער מענטש קומט צו רב פפא פרעגן וואס איז די הלכה, וואלט אים רב פפא געענטפערט אז א לשון משמתנא איז גארנישט מיט נישט, נישט לויט רבי עקיבא, נישט לויט תנא קמא האסט נישט וואס מורא צו האבן, אבער רב חיסדא האט נישט אזוי געענטפערט, וואס האט רב חיסדא געענטפערט, אמר ליה רב חיסדא האט אים געזאגט, לית דחש לה להא דרבי עקיבא, קיינער איז נישט חושש צו די שיטה פון רבי עקיבא, און וואס זעהן מיר דא, קסבר, במשמתנא פליגי, זעהן מיר אז רב חיסדא האט געהאלטן אז די מחלוקת פון רבי עקיבא און די חכמים איז אויך ביי משמתנא, פארוואס? און ווי די רן איז מסביר ווייל רבי עקיבא האט געהאלטן אז ווען א מענטש זאגט פאר א צווייטן משמתנא מינך איז טאקע עס א לשון חרם, אבער אזוי ווי ביי חרם געפינט מען די ענין אז א מענטש דארף זיך אויסשיידן פונעם ציבור ווען ער איז אין חרם, דא אויך משמתנא מינך איז אויך א ענין פון זיך אויסשיידן, פשט ווען א מענטש זאגט אזא לשון האלט רבי עקיבא אז ער מיינט צו זאגן אז יענעמס א זאך איז אסור בהנאה און פאר דעם האלט רבי עקיבא ס'איז א גוטע לשון מה שאין כן די חכמים אוודאי קריגן זיך אויף רבי עקיבא אזוי מ'האט געזען אין די משנה זאגט יעצט די גמרא דרך אגב אמר רבי אילא אמר רב נדהו בפניו טאמער מ'האט אריין געלייגט א מענטש אין חרם בפניו פאר אים אין מתירין לו אלא בפניו איז טאמער מ'וויל מתיר זיין די חרם דארף עס אויך זיין פאר אים נדהו שלא בפניו טאמער מ'האט אריין געלייגט א מענטש אין חרם נישט פאר אים ער איז נישט דארט געווען מתירין לו בין בפניו בין שלא בפניו איז מען אויך מתיר שלא בפניו, פארוואס? ווי די רן איז מסביר, ווייל טאמער מען לייגט אריין א מענטש אין חרם בפניו, מען איז אים מודיע פארן אינעם פנים אריין זאגט מען אים אז ער איז אין חרם, איז ווייסט ער אז ער איז אין חרם, און ער ווייסט אז די אלע מענטשן רעדן נישט מיט אים ווייל ער איז אין חרם, יעצט וואס איז טאמער מען וועט מתיר זיין די חרם שלא בפניו, און ער וועט נישט וויסן פון דעם, און ער וועט זען פלוצלינג אז מענטשן הייבן אן צו רעדן מיט אים, עט ער האלטן אז מענטשן זענען מזלזל אינעם חרם, איז כדי דאס זאל נישט געשען האט מען מתקן געווען אז לייגסט אריין א מענטש אין חרם בפניו דארפסט עס אויך מתיר זיין בפניו אז ער זאל וויסן טאקע פארוואס מען הייבט אן רעדן מיט אים נישט ווייל מען איז מזלזל אינעם חרם נאר ווייל מען האט מתיר געווען די חרם מה שאין כן ווען מען איז מנדה איינעם שלא בפניו דעמאלטס ווייסט ער אליין אז סקען זיין מען וועט אויך מתיר זיין שלא בפניו און ממילא אז ער וועט זען אז מען הייבט אן רעדן מיט אים עט ער נישט חושש זיין אז מען איז מזלזל מען וועט האלטן באמת אז מען האט מתיר געווען די חרם שלא בפניו. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' חנין אמר רב, השומע הזכרת השם מפי חברו, איינער וואס הערט די שם השם פון זיין חבר לבטלה, צריך לנדותו, דארף מען יענעם אריינלייגן אין חרם, ואם לא נדהו, טאמער מען האט נישט אריינגעלייגט, דער וואס האט געהערט די שם השם לבטלה האט נישט אריינגעלייגט יענעם אין חרם, הוא עצמו יהא בנידוי, איז דער מענטש אליין וואס האט געהערט די שם השם לבטלה און נישט געלייגט אין חרם, ער אליין דארף מען אויך אריינלייגן אין א חרם, פשט אוודאי ווערט ער נישט אטאמאטיש אין חרם, אבער מען דארף אים אריינלייגן אין א חרם, און ווי דער רן רעדט אויס בעצם יעדע עבירה, אז מען זעט א מענטש טוט א עבירה, דארף מען יענעם אריינלייגן אין חרם, אבער דא איז נאך הארבער, דא איינער וואס טוט עס נישט, איז ער אליין דארף אריינגיין אין חרם, פארוואס? וואס איז די גרויסע הארבקייט פון איינעם וואס דערמאנט שם השם לבטלה, ווייל שכל מקום שהזכרת השם מצויה, דארט ווי מען דערמאנט שם השם לבטלה, שם עניות מצויה, דארט הערשט אן עניות, ווי די רן ברענגט לימודים, צוויי לימודים פון ווי מען לערנט עס ארויס, איין לימוד איז וואס שטייט אין פסוק בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, זעהן מיר אז דארט ווי מען דערמאנט די אייבערשטער'ס נאמען לצורך, דארט איז וברכתיך, אבער פארקערט חס ושלום איז פארקערט, און די זעלבע זאך שטייט אין פסוק, ובאה ולנה בתוך ביתו וכלתו ואת עציו ואת אבניו, דאס גייט ארויף איינער וואס שווערט לשקר, וואס מען איז מקיש שבועת שקר, צו הזכרת שם שמים לבטלה, על כל פנים זעהן מיר אז ס'הערשט א קללה פון עניות דארט ווי איינער דערמאנט שם שמים לבטלה, ועניות כמיתה, יעצט עניות האט א דין פונקט ווי מיתה, איינער וואס איז א עני עני כמת ווייסט מען דאך, שנאמר ווי ווייסט מען דאס, ווייל שטייט אין פסוק כי מתו כל האנשים, שטייט דארט משה רבינו איז אנטלאפן פון מצרים נאכדעם וואס דתן און אבירם האבן מלשין געווען אויף משה רבינו, און שפעטער האט דער אייבערשטער געהייסן משה רבינו זאל צוריק קומען, משה רבינו האט מורא געהאט פון דתן און אבירם, האט דער אייבערשטער געזאגט כי מתו כל האנשים, אז זיי זענען טויט יעצט, דתן און אבירם זענען נאכנישט געווען טויט, דתן און אבירם האבן דאך געלעבט אסאך שפעטער, ביי די מעשה פון קרח האבן זיי נאך געלעבט, נאר וואס טייטש כי מתו, כי מתו אוודאי מיינט אז זענען געווארן עניים, יעצט דער ר"ן פרעגט, מהיכי תיתי, ס'איז דא פיר מענטשן וואס האבן א דין כמת, עני, מצורע, סומא, און איינער וואס האט נישט קיין קינדער. איז קען זיין, ווער זאגט אז די דתן און אבירם זענען געווארן עניים, קען זיין זיי זענען געווארן מצורעים, אדער זענען געווארן בלינד, אדער זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, איז אויף דעם ענטפערט די ר"ן אלע דריי. דאס אז זיי זענען נישט געווען בלינד, איז ווייסט מען ווייל שטייט אין פסוק דארט ביי די מחלוקת פון קרח, אז דתן און אבירם האבן אים געשיקט זאגן פאר משה, העיני האנשים ההם תנקר, זעהן מיר זיי האבן גערעדט פון די אייגענע אויגן און זיי האבן געזען. ווייטער דאס אז זיי זענען נישט געווען קיין מצורעים, נעמט מען ארויס פון דעם וואס שטייט דארט נאך די עדת קורח ווען זיי זענען געשטארבן שטייט זיי זענען געשטארבן בקרב כל ישראל טאמער זיי זענען געווען מצורעים זענען זיי נישט געווען בקרב כל ישראל א מצורע איז דאך מחוץ למחנה איי וועסטו פרעגן אפשר זענען זיי געווען מצורעים זענען געווען בלינד נאר ביי מתן תורה זענען זיי אויסגעהיילט געווארן דאס זאגט די ר"ן קען אויך נישט זיין ווייל די אלע וואס זענען אויסגעהיילט געווארן ביי מתן תורה און שפעטער געקומען צו די חטא העגל זענען זיי צוריק קראנק געווארן און ממילא די צוויי זאכן נישט איי אבער אפשר מיינט מען אז ווען ס'שטייט אין פסוק כי מתו כל האנשים מיינט זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער, איז דאס זאגט דער ר"ן אויב אזוי שטימט נישט וואס זאגט די באשעפער כביכול פאר משה רבינו כי מתו כל האנשים, פשט דארפסט נישט מורא האבן צוריק צו גיין צו מצרים ווייל דתן און אבירם האבן נישט קיין קינדער, קען דאך אויך נישט זיין, איז אוודאי מיינט עס כי מתו כל האנשים זענען געווארן עניים, זענען געווארן עניים האבן זיי מער נישט קיין השפעה אויף פרעה, דארפסטו נישט מורא האבן צוריק צו גיין על כפנים זעהן מיר אז א עני חשוב כמת, און ווען א מענטש איז מזכיר שם שמים לבטלה איז דא דארט א עניות, ותניא, און נאך א מקור אז עני מיט מיתה און עניות מיט מיתה האבן שייכות איינס צום צווייטן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני, אז דארט ווי חכמים האבן געקוקט מיט א בייזע בליק איז געפאלן דארט א מיתה צו א עוני, זעהט מען ווייטער מיתה און עוני זענען גלייך, איז על כפנים היות וואס דערמאנען דער אייבערשטער'ס נאמען לבטלה איז אזוי הארב, האבן חזל געזאגט אז טאמער איינער הערט הזכרת השם און ער לייגט יענעם נישט אריין אין חרם איז יענער אליין אין חרם זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אבא הוה קאימנא קמיה דרב הונא שמעה להך איתתא דאפקה הזכרת השם לבטלה איך בין געשטאנען פאר רב הונא און ער האט געהערט א פרוי ווי זי דערמאנט שם שמים לבטלה שמתה האט ער איר אריינגעלייגט אין חרם איז שרא לה לאלתר באפה און ער האט איר גראד מתיר געווען די חרם פאר איר זאגט די גמרא שמע מינה תלת קען מען זיך לערנען פון דא דריי זאכן, שמע מינה, השמע הזכרת השם פי חברו צריך לנדותו, די ערשטע זאך זעהן מיר אז מען דארף אריינלייגן אזא מענטש אין חרם, ושמע מינה, און זעהן מיר פון דעם, נידהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו, אז האסט אריינגעלייגט יענעם אין חרם בפניו דארפסטו מתיר זיין בפניו, און די דריטע זאך וואס מען זעהט דא, איז שמע מינה, אין בין נידוי להפרה ולא כלום, אז מען דארף נישט ווארטן צווישן די חרם און די הפרה, מען קען אריינלייגן יענעם אין חרם און גראד מפר זיין. דרך אגב, זאגט שוין דער ר"ן, דער ר"ן פרעגט אז מועד קטן איז מבואר אז טאמער מען לייגט איינעם אריין אין חרם ווייל ער וויל נישט באצאלן געלט צי וואס, דעמאלטס קען מען גראד מפר זיין, אבער טאמער איינער איז מבזה א תלמיד חכם למשל, דעמאלטס מוז ער זיין אין חרם מינימום דרייסיג טאג. אויב אזוי, פרעגט דער ר"ן, דא לכאורה אסאך הארבער, איינער וואס דערמאנט שם שמים לבטלה איז הארבער ווי מבזה זיין א תלמיד חכם, וויאזוי האט רב הונא גראד מפר געווען? זאגט דער ר"ן אין הכי נמי אז די סיבה פארוואס מען לייגט איינעם אריין אין חרם ווען מען דערמאנט די אייבערשטער'ס נאמען לבטלה איז נישט אלס עונש אזוי ווי ווען איינער איז מבזה א תלמיד חכם נאר ס'איז אז מען זאל זיך אפלערנען עס נישט צו טון נאכאמאל און ממילא פעלט טאקע נישט אויס דער מענטש זאל זיצן א לאנגע צייט אין חרם נאר מען קען גראד מפר זיין. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב גידל אמר רב תלמיד חכם מנדה לעצמו און מפר לעצמו א תלמיד חכם קען זיך אליין אריינלייגן אין חרם און אליין מפר זיין, און די ר"ן ברענגט פון ראשונים אז ס'רעדט זיך נישט אז מ'דארף אים אריינלייגן אין חרם כדין פשט טאמער האט געטון אזא סארט עוולה וואס די דין איז מ'דארף אים אריינלייגן אין חרם אוודאי קען ער זיך נישט אליין מפר זיין נאר ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס דער תלמיד חכם איז מחמיר אויף זיך א מדת חסידות וויל ער זיך אריינלייגן אין חרם קען ער זיך אליין מפר זיין אויכעט פרעגט די גמרא פשיטא ס'איז דאך פשוט, מה דאך א תלמיד חכם קען מפר זיין יענעמ'ס חרם, אוודאי קען ער מפר זיין די אייגענע, ענטפערט די גמרא ניין מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין, אז איינער וואס איז אין תפיסה קען זיך אליין נישט ראטעווען, איז אפשר ער אויך אז ער איז אין תפיסה אז ער איז אין חרם קען ער זיך אליין נישט מתיר זיין, קא משמע לן, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, פרעגט די גמרא היכי דמי, ווי זעהן מיר אזא היכי תמצא, כי הא דמר זוטרא חסידא, אזוי ווי מר זוטרא חסידא כי מחייב בר בי רב שמתא, ווען איינער פון די תלמידי הישיבה האט מען אים געדארפט אריינלייגן אין חרם, משמית נפשיה ברישא איז קודם האט ער זיך אליין אריינגעלייגט אין חרם, והדר משמת בר בי רב, און נאר נאכדעם האט ער אריינגעלייגט די תלמיד ישיבה אין חרם, פארוואס שטייט צוויי פשטים אין די ראשונים, אדער אלס כבוד פונעם תלמיד חכם פונעם תלמיד ישיבה האט ער זיך אליין אויך אריינגעלייגט אין חרם, אדער ווייל ער האט נישט געוואלט פארגעסן צו מפר זיין יענעמס חרם האט ער זיך אליין אריינגעלייגט אזוי וועט ער געדענקען אליין מפר צו זיין די אייגענע חרם, וועט ער שוין געדענקען מפר צו זיין יענעמס אויכעט, וכי עייל לביתיה טאקע ווען מר זוטרא איז אנגעקומען אהיים, שרי לנפשיה והדר שרי ליה, איז קודם האט ער מתיר געווען די אייגענע חרם, און נאכדעם האט ער מתיר געווען דעם תלמיד'ס חרם.